כ'מאך דירעקט אן עקסטערע קעסטל כדי מ'זאל נישט מוזן אויסהערן די גאנצע אנדערע קעסטלעך ביז מ'קומט צו צו מקווה'ס ווייל די מקווה'ס איז פאר אלעם. כ'וויל מסביר זיין פארן עולם מ'זאל וויסן וואס גייט פאר מיט די מקווה'ס, די מקווה'ס זענען מורא'דיג נעגלעקטעד. למשל ס'איז געווען א מקווה אין מאמר מרדכי דאס האט מען געבויט אן אייזן בעטאן ווייל קלויזענבורג האט עס געבויעט, זיי האבן געהאלטן אז ס'איז א חומרא צו מאכן אן אייזן בעטאן הגם קלויזענבורג רב זאגט אז מ'מעג, נאר הער אויס. יעדער מיינט אז די עיקר איז צו מאכן א חומרא, אויף דעם זאגט די גמרא מתוך חומרא שהחמרת מתחילתו הקלת בסופו, מען האט עס פארקויפט פאר אן אנדערע קעמפ, ס'איז געווען זוחל, זחילה הניכרת, ס'האט געהאט קרעקס, און דער שייגעץ ביק איז געגאנגען און האט יעדעס יאר געגעבן א הכשר דערויף, כ'האב מיך מיט אים גע'טענה'ט און געקריגט, ס'האט גארנישט געהאלפן. מען האט נישט מורא פאר פסול'ע גט, מען האט נישט מורא פאר טרייפע פלייש, מען האט נישט מורא פאר גארנישט. און אזוי אלע זומער מקווה'ס וואס איך האב געהענדלט משך די יארן, איך בין ארויס פון די זומער מקווה'ס פאר איין טעם, ווייל איך האב געזען זענען אלע פסול. וואס געשעט איז, משך'ן ווינטער, די ערד פארפרירט, ווען די ערד פארפרירט שטופט עס ארויף אויף די סעמענט, אויף די סעמענט וואס ס'האלט די מקווה, און וואס געשעט איז, ס'איז דא פייוו פיט פריזינג לעוועל, סאו ס'איז א מורא'דיגע פרעשור, נאך א יאר צוויי דריי צוקראכן זיי אלע. דער רב וויל דאך נישט זאגן אז ער האט נישט קיין מקווה, נעמט ער אביסל געוויסע עפאקסיס, שמירט אן דערויף, און מיט דעם זאגט ער פארן עולם ער האט א כשר'ע מקווה. איך דענק איך האב געפלעגט פארן יעדעס יאר מיט דעם רב המכשיר, רימעניצער רבי רופט ער זיך, שיק פון בארא פארק, און ער פלעגט ארויספארן אויף ניו העמפשיר, קיצור ער פלעגט מיך מיטנעמען. נאך צוויי מאל האב איך אויפגעהערט צו גיין ווייל כ'האב געזען אז ס'איז זחילה הניכרת, מ'לייגט דערויף עפאקסי, איך פלעג אפקאלן די מקווה, ס'איז געווען דעמאלטס ר' דוד הויער'ס זון, מיין ער האט געהייסן ר' אברהם יצחק הויער, און ער האט מיר געזאגט ס'פארלירט פיר פינף אינטשעס יעדן טאג, נאך צוויי וואכן האב איך אים געזאגט מ'מוז בויען א נייע, א נייע צו בויען האט מען זיך נישט צוגעכאפט, דערווייל איז געווען עפעס ווילדע בערן מיט וועלף האבן פארכאפט דעם ר' אברהם יצחק הויער'ן אין וואלד, און ס'פארט ווייטער. כ'ווייס נישט צו היינט האלט עס נאך אויך אן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, די אלע באנגעלאוס זעצן זיך זומער ווערט בית קיבול'ס אויפן דאך, ס'ווערט יקוו המים, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, די רב איז פויל ארויסצופארן אפאר מאל, פארט ער ארויס א וואך פריער, און ער זיצט שוין דארטן, און אמאל פילט זיך זי אן, אמאל נישט, אמאל האט ער נאר כ"א סאה, וויפיל רבנים האבן מיך שוין אנגעקאלט, האט נאר אנגערעגנט כ"א סאה וואס זיי זאלן טון. ווייל די הלכה איז אז אויב ס'איז דא כ"א סאה מ'לייגט אריין די איבריגע בהמשכה איז עס כשר, נאר אין דעם איז דא א מחלוקת ווייל די ראבד האלט אז אויב דו לייגסט אריין מער ווי פערציג סאה איז עס שוין מוותר איריג אויכעט, אבער ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה, איך נוץ אויכעט אסאך מאל דעם היתר, כ'האב געהאט אמאל אין א קהילה וואס ס'האט נישט גערעגנט און פרויען זענען נכשל געווארן, כ'האב געזען ס'איז דא כ"א סאה האב איך אריינגעלאזט בהמשכה דאס איבריגע, כ'האב זיך נישט גערעכנט מיטן ראבד ווייל ס'איז א שעת הדחק. שריי איך אבער צו דעם רב, ביי דיר איז דאך נישט קיין שעת הדחק, קודם האסטו געקענט ארויסקומען פריער, און נאכדעם ווער זאגט מען מוז גיין צו דיין מקווה, ס'איז דא גענוג מקווה'ס אין די מאונטענס, יעצט דער ר' אידל האט געהאט א מקווה וואס ער האט עס קיינמאל נישט געטוישט, די רעגן וואסער, ער האט נאר געטענה'ט אז אזוי ווי ווינטער ווערט עס פארפרוירן, איז ממילא מיט אייז מעג מען דאך אויך מאכן לכתחילה א מקווה, ממילא איז נישט קיין פראבלעם מיטן רב, אבער ער כאפט נישט אז דארטן אין די מקווה האט מען געטון די גרעסטע עבירות פרעגט מען דארט אפ. ס'איז געווען ממש א מקום מוכן לפורעניות, דארטן פלעגט מען אריין שלעפן קינדער, ער, ר' חזקי ראזענבערג זיין זון, און דער דיין, דער כת זי ש כץ, מיט אנדערע, ס'איז געווען א חרם, ס'הייסט אז נאכדעם זיי האבן געענדיגט מוציא זיין זרע אויף די פלאר, איז אריין געקומען דארטן א פרוי און זי האט זיך דארט אריין געזעצט דערין, און ס'איז געווען זוחל אויך, כ'האב געזאגט ר' אידל אויב דו טוישסט עס קיינמאל נישט און ס'ווערט ווינטער פארפרוירן בין איך זיכער ס'איז זוחל. האט ער געלאכט צו מיר, סוף האט מען טאקע געזען ס'געווען זוחל, מ'האט דאס געמוזט איבערמאכן, נאר האט ער געזאגט אז לכתחילה נוצט ער עס נישט נאר אויף מוצאי שבת צי פרייטאג צו נאכטס, ס'הייסט אזוי לערנט ענק אויס דעם כלל, די סאטמארע כללים, פרייטאג צו נאכטס און מוצאי שבת מעג זיין א פסל'ע מקווה, א גאנצע וואך מוז זיין א כשר'ע מקווה, פארשטייט? איך לערן אייך אויס די כללים. דאס וואס איך האב ענק פריער פארציילט, דאס איז אין קהילות וואו ס'רעגנט נישט א גאנצן זומער, און ס'איז דא א דעמענד אז ס'זאל זיין א מקווה, דארטן מוז מען קאטן קארנערס אבער נישט אין סאטמאר יונגל קעמפ קען פארן צו די סאטמאר כולל און אזוי איך זאל אנהייבן אריינצוגיין אין אלע פראבלעמען וועל איך ענק פארציילן ס'איז דא א איד ר' מאיר פאוזן איך רוף אים מורי ורבי איך האב ביי אים אסאך געלערנט ער האט א ברודער וואס ער איז אמאל געווען דיין אין וואשינגטאן הייטס דיין פאוזן ער האט שוין ריטייערט ער איז געווען די בעל מכשיר אויף די מקווה אין ליבערטי. און כ'מיין עס איז געווען אין ליבערטי, כ'דענק נישט פונקטליך, ס'איז דאך אלץ אלטע זכרונות, ס'איז דאך נישט וויכטיג עניוועי. ויהי היום איך קום אן אינמיטן טאג און די מקווה אידענע זאגט מען לאזט קיינעם נישט אריין, האב איך איר מסביר געווען אז מיך זאל זי אריינלאזן ווייל איך וויל זען די מקווה. שוין בקיצור כ'האב זי איינגעבעטן, זי האט זיך געלאזט דערהערן און כ'האב געזען אז דארט איז דא א באהאלטענער פילטער, זי האט נישט געכאפט אז איך קען הלכות מקוואות. עניוועי, דארט איז געווען א באהאלטענער פילטער וואס קיינער האט נישט געוואוסט. אבער די יעקעס זענען הויך, ווי מען זאגט, אריסטאקראטישע מענטשן, איז האט מען מתיר געווען פאר זיי, נישט וואס ס'איז דא א היתר דערביי. ביי אונז האבן די רבנים געהאלטן אז אפילו ווען ס'איז לנה עם בעלה, זי האט שוין געוואוינט מיט איר מאן, זי איז געוואויר געווארן א וואך שפעטער אז זי איז געגאנגען אין א מקווה וואו ס'איז געווען א פילטער, זאל זי צוריקגיין. און למעשה, און איך האב אים געכאפט, ס'האט זיך אפגעטון אויף טיש און אויף בענק, איצעלע פומפ, די זאך וואס האט געגעבן א הכשר אויף די מקווה, און די שטאט האט זיך איבערגעקערט, און גיי דריי, גיי דריי צוריק יעצט די אלעס וואס איז געווען, דו קענסט נישט. נאכדעם איז געווען נאך א זאך, און ר' משה ניישלאס זכר צדיק לברכה, דער גרויסער גאון און דער צדיק האט געגעבן א הכשר אויף א מקווה אין סקווער ביי די יונגלעך, דארט האבן זיך געטובלט פרויען אויכעט ווען מ'האט געברויכט, די צינורות זענען געווען פסל'דיג אפילו בדיעבד, איך האב פיקטשערס פון די אלע זאכן, און סקווער געדענקט עס, זיי געדענקען די גאנצע פרשה. עניוועי, ר' משה האט קיינמאל נישט געזען די מקווה, האט זיך פארלאזט אויף ווער ס'האט עס געמאכט, זי איז צוזאמגעשטעלט פון שטיקלעך, די זעלבע האב איך געהאט מיט זיינס א מקווה, איך האב געמאכט אין מאנסי א מקווה פאר עפעס א סטאר וואס ער פארקויפט דישעס. איז די אלטע מקווה יענער האט איבערגעמאכט פון איין זייט גאס אויף כ'מיין אויפן מעין סטריט פון איין זייט אויף די צווייטע זייט די ערשטע מקווה איז געווען נישט אין דער ארדענונג די צינורות נישט אין דער ארדענונג פרעג איך ווער איז דער בעל מכשיר ר' משה ר' משה ניישלאס פרעג איך אים איר האט געזעהן אמאל די מקווה זאגט ער ניין ער פארלאזט זיך ער האט זיך פארלאזט אויף רעכל מיט מעכל אויף שרה מיט א כפרה און ס'האט נישט געטויגט איז במילא וויל איך ענק זאגן. ר' משה ניישלאס למשל איז א ברענד נעים אויף אן ערליכן איד, אבער ער איז נישט קיין ברענד נעים אז ער האט געקענט מקוואות און ער האט באקוקט א מקווה ווי עס דארף צו זיין, ער האט געהאט א מקווה אמאל אין סקווער, ס'האט קיין מענטש געדארפט באקוקן, ס'איז געלאפן פון זיך אליינס, און ס'האט איינגעפעדעמט די צוויי גרויסע צדיקים, דער פאפא רב דער פריעריגער, און דער צעהלימער רב. על כל פנים, איך מיין נישט יעצט קיינעם אוועקמאכן, איך וויל ענק נאר זאגן איין זאך, א מקווה דארף האבן אסאך אויגן און אסאך מענטשן זאלן עס באקוקן און באטראכטן, טאמער האט עס נישט די אסאך אויגן און די זאל עס באטראכטן איז עס א פראבלעם. יעצט, ס'איז דא א איד וואס האט געגעבן פאר זלמן לייב טייטלבוים פאר זאלי כהן אין עפעס א בחורים יונגל קעמפ מקווה האט ער געגעבן עפעס געלט אז מ'זאל עס בויען, ס'איז געקומען ווינטער זיי האבן נישט געוויסט, אז מען דארף אריין לייגן עפעס אז זאל האלטן די פרעשור, ווייל די מקווה ווערט פארפרוירן פון אינעווענדיג, אלעס וואס דער אייבערשטער האט באשאפן וואס ס'ווערט פארפרוירן ווערט קלענער אחוץ וואסער ווערט גרעסער זאגט דער ספר הברית, ווייל ס'איז געמאכט אז דער אייבערשטער וויל צודעקן דעם גאנצן לעיק אדער דעם ריווער ארום און ארום ס'זאל נישט זיין קיין פלאץ קאלטע ווינט זאל קענען אריינקומען ס'זאלן נישט שטארבן אויס די פיש. דוד המלך זאגט אין תהילים, הנותן שלג כצמר, וואס הייסט דאס? דער אייבערשטער דעקט צו אזוי ווי א מאמע דעקט צו איר קינד מיט א קאלדרע ביינאכט ס'זאל אים נישט זיין קאלט, אזוי דעקט דער אייבערשטער צו די גאנצע וועלט, ווייל טאמער א קערנדל איז אין דער ערד מוז עס ווערן פארפוילט, אויב ס'ווערט נישט פארפוילט ווערט נישט קיין נייע בריאה דערפון, ס'מוז ווערן אינגאנצן פארפוילט, יעצט אויב דו לייגסט עס אריין אין די פריזינג גראונד אויפן ווינטער וועט עס קיינמאל נישט ווערן פארפוילט, גייט דער אייבערשטער און ער נעמט א קאלדרע א דעק און ער דעקט צו די גאנצע ערד מיט שיינע ווייסע שניי, און אונטער דער ערד איז ווארעם, פארוואס? ווייל די קעלט פון אויבן און אויכעט די ווינטן טאטשן נישט אן די ערד אונטער דעם, וועגן דעם אויכעט מען באגראבט א קערנדל איז ג' טפחים של מחרישה, מען גייט אריין אביסעלע טיף, ס'זאל זיין שיין צוגעדעקט, ווארעם, אז ס'איז ווארעם, ס'האט נישט קיין לופט, ווערט עס פארפוילט. ס'ווערט פארפוילט וואקסט א נייע זאך, דאס איז די נפלאות הבורא אז פון פארפוילט ווערט א נייע זאך, דאס איז תחיית המתים אויכעט, א מענטש מ'לייגט אים אריין אין דער ערד מאכט א מענטש א חשבון די מענטש איז אפגעפוילט ס'איז נישט געבליבן פון אים גארנישט, וויאזוי קען ער נאכאמאל לעבן? זאגט מען, קוק וויאזוי די פיירות וואקסן, קוק עסטו זען אלעס, ווען ס'איז נישט פארפוילט קען עס נישט וואקסן, דווקא ווען ס'איז פארפוילט ווערט א נייע געשפראצונג א שיינע. עפל צו א באר צו א פיעטש וואטעווער איט איז, אזוי אויך מען לייגט אריין אריין אריין א מענטש אין דרערד ס'ווערט פארפוילט דער גוף און ס'ווערט פארפוילט אויף גארנישט איז דא איין זאך עס הייסט נסכוי דאס איז אזא ביין וואס פון דעם ווערט צוריק תחיית המתים סאו דאס איז די תחיית המתים מען קוקט אויף די פרוכטן זעהט מען אז דאס איז תחיית המתים. קוקט אויף די וועדזשטעבעלס, מען קוקט אויף די גרעין, די תבואה, און אין דעם איז דא א סוד, איך וויל נישט יעצט אריין גיין, אז דעם א סוכה האט מען געקענט מאכן נאר מפסולת גורן ויקב, גורן דאס איז תבואה, און יקב דאס איז וויין גערטנער, דאס ווייזט אז ס'איז תחיית המתים, און אז ס'קומט נאך אלול און מען טוט תשובה, איז עס אז דער מענטש איז א נייער מענטש, ער ווערט ניי געבוירן. זאגט מען אים זאלסט מאכן א סוכה און זאלסט דארט אריינלויפן, וועסטו ווערן ממש בבחינת התחדשות, איז למעשה האט דער אייבערשטער געמאכט אז פארפרוירן וואסער זאל זיך אויסשפרייטן, וועסט נעמען א באטל סאדע, וועסט אריינלייגן אין פריזער, ווען עס וועט ווערן פארפרוירן וועט עס קראכן, זיך אויסשפרייטן, בראנפן למשל נישט, יעדע זאך איז אנדערש געמאכט אין די מהות האט דער אייבערשטער געמאכט אנדערש, וואסער האט ער געוואלט ס'זאל זיך אויסשפרייטן, ס'זאל סילן די וואסער מיט די עיר. ביי די ברעג פונעם ים. עכ"פ קומט אויס יעצט אז די וואסער אין די מקווה ווען ס'ווערט פארפרוירן ווינטער קראכט עס, אויב ס'שטייט ליידיג קראכט עס וועגן אן אנדערע זאך, טאמער איז עס פול קראכט עס ווייל ס'פושט ארויס די בילדינג, די סעמענט. פון די מקווה ארויסצווועגס, טאמער איז עס ליידיג אינעווענדיג פושט עס אריין, פון אינדרויסן איז דא פייוו פיט פריזינג לעוועל שטופט עס אריין פון אינעווענדיג, ווערט די מקווה א בעריער וואל נישט נאר צו זיין א מקווה צו האלטן וואסער, נאר ס'ווערט גאר א פאנדעישן וואל, ממילא קראכט עס, איך קען זאגן איך בין מעיד אז כ'האב נאכנישט געטראפן א מקווה אין די מאונטענס וואס איז נישט געקראכט, וואס מ'האט נישט געמוזט איבערמאכן. יעצט אז דער רב איז א יראת שמים מאכט ער עס איבער פאר אפאר טויזענט דאלער יעדעס יאר אבער עט די ענד אוו די טיים איז עס עניוועי גארנישט ווערט ווייל איט טעיקס אנלי א סערטען אמאונט אוו יערס אוו ביטינג. איי זעסט אז בנינים קענען שטיין יארן? דאס איז נישט קיין קשיא, א בנין וואס ס'קומט אריין אביסל אין די פאנדעישאן א טראפעלע וואסער איז ביי אים גארנישט, סאו זייער אסאך בילדינגס ווערן פארקויפט ווייל ס'איז דא א וועט בעיסמענט הייסט עס, מה שאין כן א מקווה אז ס'פארלירט וואסער איז עס א גרויסער חורבן. א חורבן איום ונורא. יעצט איז געווען אמאל אין קאניאנגע לעיק איז געווען עפעס א ספרדישער זייער א חביבות'דיגער אבער א קלוגער און א תלמיד חכם ער פלעגט הייצן די מקווה א גאנץ יאר וועגן דעם ער פלעגט א גאנץ יאר האבן א סערטען טעמפעראטור איז במילא האט ער נישט געלאזט די וואסער ליידיג די מקווה ליידיג פון מיט וואסער און במילא האט עס אויך געהייצט א גאנץ יאר אבער איך האב אים געזאגט ס'וועט נישט ארבעטן ווייל דא די די פרעשור פון אינדרויסן קומט אריין אין די סוף מיט די צייט האט ער מיר געזאגט ביסט גערעכט ס'איז דא זחילה איבעראל. יעצט געווענטליך ווען מ'לאזט איבער א מקווה און מ'לאזט עס איבער מיט וואסער איז אזוי ווי א סווימינג פול מ'לייגט אריין שווארצע טוב טייערס וואס דאס אבזארבט די עקספענשאן און אין די זעלבע צייט קען מען נאך אריין לייגן סטייראפאם. וואס דאס מאכט אז ס'זאל צוקראכן די סטייראפאם און נישט די מקווה, אבער דאס העלפט נאר פאר די פריזינג וואס ס'גייט פון אין די מקווה ארויס, אבער די פראוזן ערט וואס ס'שטופט די מקווה אריין אויף דעם וועט עס נישט העלפן, אויסער אז מ'מאכט אזוי ווי איך מאך אלע מקווה'ס היינט מאכט ברוך השם יעדער נאך דעם פאטענט אז מ'מאכט א בור בתוך בור, קודם מאכט מען ארום און ארום פיר ווענט מיט אסאך אייזן בעטאן, נאכדעם לייגט מען ארום נייר זפת אדער מען לייגט ארום אזאלעכע סטייראפאום און אין דעם גיסט מען אריין די מקווה ס'הייסט ס'האט א קרעדל רופט זיך דאס איי וויאזוי איז דאס כשר ס'דאך ארויף געגאסן אויף סטייראפאום אויף דעם דארף מען מחבר זיין אויף אפאר פלעצער אז די אונטערשטע אייזן אין די סעמענט זאל האבן א קשר מיט די מקווה די אינעווענדיגסטע מקווה מיט די אייזן מיט סעמענט. דאס איז דברים פשוטים וואס איך מאך איבעראל, איך האב שוין געמאכט מקווה'ס אין זייער קאלטע פלעצער און ס'קראכט קיינמאל נישט, אבער מען דארף אויך וויסן וויאזוי איך לאז עס איבער אז עס זאל נישט קראכן אינעווענדיג אינעם צימער, אז דאס זאל נישט ווערן פארפרוירן, ס'זאל נישט ארויסשטופן. יעצט, אפילו ווען ס'שטופט ארויס און ס'קראכט וועט עס אויך נישט זיין קיין זחילה ווייל די אוטסייד קרעדל וועט עס אפהאלטן, אבער למעשה וויל מען נישט ס'זאל קראכן ווייל מיט די צייט ווערט עס שוואך און ווייך. יעצט, איך וויל ענק זאגן די סטאטיסטיק. די עוורידזש מקווה דוירט פון פינף ביז צען יאר, נאך צען יאר אפילו ס'איז אין ווילימסבורג און אין בארא פארק דארף מען אייביג מאכן ריפעירס, נישט אזעלכע ריפעירס ווי אין די קאנטרי אבער מען מוז עס רעפערירן. יעצט טאמער ביסטו אין קאנטרי ווייס איך נישט צו ס'האלט אויס אפילו איין יאר, ס'איז געווען איינער געבן פאר זאליקאן א מקווה דעם נעקסטען נאכן ווינטער איז שוין געווען פסול מ'האט געמוזט איבערבויען די גאנצע מקווה הונדערט פופציג טויזענט דאלער איז אראפ אין שאדן. און נאכדעם איז געווען איינמאל און ס'איז געווען א יעקישע אין טענערסוויל ניו יארק, איך האב זיי דעמאלטס געווארנט, זיי פלעגן לאזן א וואך צוויי נאכדעם ווען דער עולם איז שוין אהיימגעפארן פלעגן זיי לאזן פאר די פרומע די מקווה, האב איך געזאגט לאז עס נישט ווייל איין טאג וועט עס איינער פארגעסן מיט וואסער און די מקווה וועט זיין דערנאך, און ס'טאקע אזוי געווען, צום נעקסטן יאר האבן זיי געמוזט בויען א נייע מקווה ווייל ס'איז געווען א פרוי מקווה זיי האבן נישט געוואלט האבן די אלע קולות. רבותי, איך קוק היינט האב איך ווייניגער מקווה'ס דורכצוקוקן אין אפסטעיט, נישט ווייל מען האט געמאכט חרמות, איך ווייל איך גיי נישט, איך זאג פאר יעדן איינעם איך ווייס זיכער אז ס'איז פסול, און ווען נישט אז ס'וועט האלטן איין וואך וועסטו זעהן אז ס'איז כשר, די צווייטע וואך וועסטו שוין נישט וויסן ווייל די אלע עפאקסיס ארבעטן אויך נאר ווען די מקווה איז געהעריג סאליד געבויעט, ווען נישט לייגסטו אריין עפאקסי ס'האלט זיך אויף א שוואכע זאך צעפאלט עס, איך פלעג קוקן פון דא ב אלל די וועי אראונד, איך פלעג גיין אין. מאסאטשוסעטס, איך פלעג קוקן איבעראל, איך פלעג פארן אזוי ווייט ווערמאנט און אפילו נאך ווייטער אויכעט, איך פלעג פארן ביז בענגאר מעין און אלל אווער, נאר איך האב געטראפן, ס'איז געווען איינמאל א מקווה וואס כ'האב געטראפן אין מעין, נישט אין בענגאר אדער אן אנדער פלאץ, און פסול דאורייתא, געהעריג זחילה, דער ליובאוויטשער שליח האט דארט געהאט צען אדער עלף קינדער, האט זיך נישט געקענט מוחל זיין. נאכדעם האט מען אריינגערופן די וואס זיי געבן געלט פאר מקווה'ס, האבן געגעבן כ'מיין פופציג אלפים, אבער ווייסט וואס מ'האט געפיקסט? דעם צימער ווי די פרויען קומען אריין. די מקווה איז א מעידזשער דזשאב, דאס איז שווערע הונדערטער טויזענטער, זיי געבן אויך נאר ס'זאל הייסן אויף זייער נאמען אפאר דאלער, זיי געבן נישט דאס גאנצע, און זיי אינטערעסירט נישט כשרות אויך נישט, והא ראיה, כ'האב געטראפן אסאך מאל מקווה'ס וואס מ'האט געגאסן, ס'איז נישט געווען דארט קיינער. ס'איז א דזשאוק. איינמאל האט מען מיר געזאגט אז ס'איז אויף א אינטערנעט האבן זיי קאנעקטעד מען קען וואטשן, אזוי ווי אין ארץ ישראל געט מען א הכשר אויף די מילך, זאג איך אים דו חכם די די מילך, בסך הכל ווען ס'איז חלב נכרי איז דאך אויך דא א היתר פון דעם גרעסטן פוסק הדור בימיו אז ס'איז כשר, אונז האמיר עס נאר נישט אנגענומען. אבער ר' משה האט עס מתיר געווען. דער סקווערער רבי זכרונו לברכה רבי יעקב יוסף האט נישט געלאזט מען זאל טרינקען גאלדען פלאו וועגן דעם, ער האט געטענה'ט אויב זיינוול גערטנער'ס רבי האט מתיר געווען צו טרינקען חלב עכום, דער מלאך איז דא געווען אין אמעריקע האט ער אויך מתיר געווען מען זאל טרינקען חלב עכום ווייל ס'איז נישט געווען עפעס בעסערס, איז אויב זיינוול גערטנער'ס רבי האט עס מתיר געווען צו טרינקען, וויאזוי זאל איך אים טראסטן אויף א פארעם ווייל ביי אים איז דאך דאס נישט צו נישט וואס זאגט ס'איז נישט קיין איסור, איך געדענק ביי אונז אין סענדז סטריט אין סאטמאר ישיבה געארבעט א ספרדישע בחור אין קיך ער האט צוגעהאלפן האט ער אונז פארציילט ער קריגט א טשעק יעדע וואך פון גאלדען פלאו מילך ווייל גאלדען פלאו האט אים געהייערט ער זאל זיין ערגעץ אוט אוו טאון, און אים נמאס געווארן מיט די קיען א גאנצן טאג אליינס און פֿיר און צוואַנציק שעה מוז מען דארט זיין שבת און יום טוב און ראש השנה יום כיפור איז עט די ענד אוו די דעי איז האט ער געזאגט פאר גערטנער'ן ער געזאגט איך קען נישט שווערע ארבעט און יענער האט געזאגט איך נעם נישט אפ דיין רעזיגנעישן ביז איך טרעף נישט א צווייטן סאו ער האט געקאכט אין סאטמאר ישיבה ביי די בחורים זיין נאמען איז געגאנגען אז ער איז משגיח אין פארם און מען האט געווארט צו מען זאל טרעפן אן אנדערן ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך געווען אבער זיך נישט ארומגעשפילט מיט איסורי כריתות, עס איז בסך הכל א זאך וואס ס'איז דא רבנים וואס האבן דאס מתיר געווען, מה שאין כן אז דאס איז א זאך וואס דאס איז איסורי דאורייתא, און טאר מען דאך זיך נישט ארומשפילן דערמיט. סאו די מקווה'ס היינט איז ארגער געהאלטן ווי חלב עכו"ם וואס האט געהאט א היתר פון ר' משה, ס'איז א דזשאוק די גאנצע מקווה אינדוסטרי. לא מיבעיא אז א מענדעלע ראבער א מענדעלע חזיר וואס ער קען שטעלן א געהעריגע מחיצה די קוקערן זאלן נישט קענען קוקן, און פון אזאלכע שקצים רעדט מען נישט. צו מען קען מאכן ברוינע טיי אז מען זאל נישט זען אז די האר, אז די פרוי גייט מיט האר און ס'שווימט ארויס העכערן וואסער, פון אזאלכע שקצים רעדט מען נישט, מען רעדט אפילו די וואס זיי ווילן שוין יא, און זיי ווילן ס'זאל זיין גוט, איז טוען אויכעט אינגאנצן אביוזן דעם סיסטעם, יעצט אין סאטמאר אין כולל וואס דאס הייסט דאך שוין די הייליגסטע, סאטמארע כולל, פון דארט קומען דאך ארויס צדיקים יסודי עולם, איז דער משגיח דארטן איז חזקל טייטלבוים, וואס חזקל טייטלבוים איז א נואף, ער האט געטאטשט זיין שוועגערין. יעצט איז שוין ארויסגעקומען ווער דער גרויסער חשובער רב פון ווילימסבורג איז, וואס ער האט אן אייגענעם בית דין וואס האט אויך געטאטשט זיינע טעכטער, איך זעה אז מענטשן ווייסן עס שוין, איך טאר עס נאר נישט זאגן ווייל ווען נישט קען איינער גיין זיצן פאר ווייעלעיטינג די היפא לאו, אבער מען ווייסט עס שוין, מענטשן זאגן מיר, איך האב געטראפן הרב איצעלע פימפ, איצעלע גליק, די וואך רופט ער מיך צו, זאגט ער אזוי, די האטליין איז טאקע מנוולות, אבער ליגנט האב איך דאך נאך קיינמאל נישט געכאפט, אונז הער מיר דיך אויס, אונז פאלאו מיר דיך, מ'האב מיר קיינמאל נישט געכאפט אז דו האסט געזאגט א ליגנט. דעם דיין וואס דו זאגסט אז ער האט געוואוינט מיט די אייגענע טעכטער, די טאכטער איז אהיימגעקומען, זי האט זיך שוין גע'גט און מ'האט צוגענומען די קינדער פון שטוב, הייסט אזוי און אזוי. זאג איך יא, ער הייסט אזוי און אזוי, פרעג איך פון וואנעט ווייסטו, זאגט ער ווייל די וואך איז געווען אן אסיפה ביי די רבנים אז מען נעמט צו זיינע קינדער עט מען אים לאזן ער זאל בלייבן מיט זיין ווייב אינדערהיים, ווען נישט זעצט מען אים איין פאר די חאזערייען, ער האט א טאכטער א פאר יאר צוריק האט זיך געגעט און זי האט געשריגן, די טאטע האט מיט איר געוואוינט און האט א טאכטער זי האט זיך יעצט געגעט נאך א האלב יאר נאך די חתונה, זי האט געשריגן די טאטע האט געוואוינט מיט איר, און כ'וויל ענק עפעס זאגן, איך בין נישט באלעבאס צו זאגן זאכן און כ'בין נישט אזוי זיכער אז אסתי וויינשטיין איז נישט געווען א כפרה פון איר אייגענעם טאטן.

און יעדער ווייסט שוין היינט ווער דאס איז, איך טאר עס נאר נישט זאגן, ווייל טאמער סועט מען מיך מוז איך זאגן ווער ס'האט עס מיר געזאגט, די מינוט איך זאג ווער ס'האט עס מיר געזאגט קען יענער האבן א פראבלעם, איך קען נישט זאגן אז איצעלע פימפ האט עס מיר פארציילט ווייל איצעלע פימפ גייט זאגן ס'איז נישט אמת, איז דאס זענען די דיינים, חזקאל טייטלבוים, אינטערעסאנט אז די וואסער פיל מאכט אים אז ער זאל ווערן הארני און סעקסי און עקסייטעד, איך האב גערעדט צו צענליגע מענטשן וואס זיי נעמען אלע וואסער פילס, זיי האבן מיר געזאגט די נעמען, קיינער איז נישט געווארן א קישוי אבר. פארקערט, זיי זאגן ס'שטערט ווייל מ'דארף כסדר האלטן אין איין ארויסלויפן, מ'ווערט גארנישט קיין קישוי אבר. אזאלכע ליגיונות. און נאכדעם איז דא זלמן לייב פיליפ. זאמא לייב פיליפ? א אנגעריסענע בהמה. ער איז געווען א חזר בחור אינאיינעם מיט לייביש, מ'האט יעצט געמאכט א גאנץ א בילדינג אויף זיין נאמען נאט, א רב, א צדיק, לייביש טייטלבוים, און א חזר בחור אין סענדסטריט מיט אים, ער האט גע'חזר'ט אויבן אויפן שטאק. כ'וועל זאגן אז ער איז באגלייבט ביי מיר אויף כריתות? כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. אז איך האב א האטליין וואס איך רעד מיט נבלות טאר איך נישט דאווענען אין א שול? טאמער האב איך געהאט יעצט א יאר וואס כ'האב געמוזט דאווענען פאר מיין טאטן און פאר מיין מאמען, טאר איך נישט דאווענען ווייל איך טאר נישט יוצא זיין קיינעם? יענער האט געשטופט אין אחור, זיי האבן געטון מעשה תעתועים ביידע, און אלע יעדער איז באגלייבט היינט אויף אלעם, אויף מקווה'ס און אויף הכשרים און אויף וואס דו ווילסט. סא דאס איז וויאזוי אונז זעהן מיר אויס, איז למעשה איז דא און געווען אין כולל, איך ווייס נישט היינט, איך בין שוין לאנג נישט דארטן שוין דריי פיר יאר, איך האב געהייסן יעדע פרוי זאל זאגן מיך זאלסטו געבן אין דעם בור וואס איז דא א, אין דעם מקווה וואס איז דא א בור וואס האט א השקה, זיי פלעגן זיין פויל ארויסצופארן, זיי האבן געמאכט עפעס א טעות ווען זיי האבן געגאסן דעם מקווה, זיי האבן עס געגאסן אן א בור פון מי גשמים, איז במילא פלעגן זיי ארויספארן יעדעס יאר, אזוי ווי זאב לייב פלעגט מיר מסביר זיין, זאב לייב פיליפס, אז. ער פלעגט ער האט דאך געזען אז ס'איז טרוקן פון א גאנצע ווינטער, מילא האט ער נישט חושש געווען אז ס'איז דא וואסער אונטער די טיילס, און במילא האט ער עס געלאזט אנפילן מיט מי גשמים. פרעג איך אים, דו שקרן דו, דו גייסט זאגן אז דאס דויערט א גאנצן זומער, אכט וואכן, און דו טוסט עס נישט איבערפילן? ביסט דאך א ליגענער, דו רעדסט זיך צו א מענטש וואס ער קען א מקווה ביינאכט אינמיטן שלאף, און איך ווייס נישט די פראבלעמען פון א מקווה, האט ער מיר מודה געווען אז ער פילט עס טאקע יא אן, ער לאזט ארויס די וואסער איין מאל א וואך, און נאכדעם געט ער עס א שנעלן וויש אויס און א שנעלן פיל אן אז די טיילס אונטער, די וואסער וואס איז אונטער די טיילס זאל נישט קענען אריינקומען מיט איינמאל ג' לוגין. דאס הייסט אזאלכע ליצנות מיט היתרים, ס'איז נישט קיין היתר ווייל ס'ווערט מחובר אפילו אונטער די וואנט, דאס וואס דו זעסט עס נישט מיינט נישט גארנישט, קענסט אנפילן יעדע מקווה, מאך דיר צו די אויגן ס'איז נאס, די בור פון מי גשמים, מאך דיר צו די אויגן זעסט עס אויך נישט. ס'אזאלכע ליצנות און הפקר יונגען, איך וויל אייך זאגן עפעס, ס'איז א דזשאוק אז די חברה פירן מקווה'ס. איך גיי ארום אין די מאדערענע וועלט, זיי קענען נישט מקוואות, זיי קענען גארנישט, וואס דו האסט זיי אנגעזאגט דאס טוען זיי. סאו בעסיקלי אזא פנים האבן די אלע זומער מקוואות. און נאכדעם איז אזוי, איין טאג איז נישט דא א קוקער, און די קוקער האט געדארפט אריינפארן צו נעמען אויפפיקן די וויק מיט די מעדיקעיד מיט די מעדיקעיר, און מען האט איבערגעלאזט אן אנדערע פרוי שטאטס דעם. ס'איז ליצנות, אפילו די רבנים וואס האבן באקומען געלט צו זיצן דארט א גאנצן זומער זיצן אנצופילן א מקווה, טאמער מאכט זיך מען מוז אריין קומען וועגן די שטאטישע זאכן קומט ער אריין, ער לאט עס איבער אויף אן אנדערן ער לערנט אים אויס, ס'איז א דזשאוק. און נאכדעם איז געווען, כ'האב געהאט א מעשה מיט א קעמפ אפאר יאר צוריק, איז געווען אזוי, ס'איז געווען א רב קאלט מיך אן זונטאג אינדערפרי און ער וויל וויסן, דורכשמועסן א הלכה, צו א סילון הכפוף כלשהו איז כשר אדער פסול. פרעג איך אים למאי נפקא מינה, ס'איז דא דעם גרויסע מחלוקת אין די ראשונים, דו ווילסט עס יעצט אויף איין פיס מברר זיין זונטאג אינדערפרי? זאגט ער יא ס'איז מיר זייער וויכטיג. פרעגט וואס איז געשען, זאגט ער האט ביי זיך אין קעמפ א סילון הכפוף כלשהו, איך מיין סקומט אראפ דורך געבויגענע פייפס, און למעשה סאיז נישט מקבל, סאיז סאיז געבויעט אויפן שיפקייט אויף אראפ, סקען נישט האלטן וואסער, און פרייטאג צונאכטס האט א פרוי געזאגט פאר א צווייטע איך דארף גיין יעצט אין מקווה, און זיי האבן שוין געוויסט ווי די יונגלעך'ס מקווה איז, איז בקיצור האט זי געזאגט קום דו זיי מיין קוקערין און איך וועל מיך טובל'ען. זי האט זיך גע'טובל'ט און אלעס איז געווען פיין, און ס'איז ארויס א רינון אין די שטאט אז זי האט זיך גע'טובל'ט אין ביי אין א יונגל מקווה, ס'איז נישט ס'איז נישט אזוי גלאטיג אויך נישט ווייל קען זיין זי ווערט שוואנגער פון די זרע וואס די חברה מאכן דארט אריין א גאנצן פרייטאג נאכמיטאג, די קעמפס איז די ארגסטע זאך, כ'האב געזאגט פארן וויזשניצער רבי'ן אמאל נאך וואס כ'האב געמעגט רעדן מיט, כ'האב געזאגט רבי דו האסט א מקווה וואס זיי ווייקן זיך דארט חזירים פרייטאג און מ'קען זיי גארנישט זאגן ווייל זיי צאלן פינף דאלער. ער האט אן אינקאם פון צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער א יאר איז ער מסכים מיט חזיר'ן אן די קינדער און אזויפיל געטוהן אז זיינע בחורים לאט ער נישט גיין עפעס צווישן פיר און נאר צווישן פיר און פינף און דעמאלטס לאט מען נישט קומען קיין פרעמדע ס'איז זייער גוט ס'הייסט האסט מתקן געווען דיך אבער וואס איז מיט די שטאט אזוי ווי די גמרא זאגט תיקנתם את רבו את עצמו לא תיקנתם. דאס זעלבע האב איך געזאגט פארן צעהלימער רב יארן צוריק ווען איך בין געווען אין צעהלימער קעמפ, ס'קומען דאך חזירים מען ווייסט נישט ווער זיי זענען און יעדער שטייט אין מקווה וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים אזוי ווי אין זשופניק'ס מקווה און מען ווארט אויף די יונגע קינדערלעך פון די קעמפ, אין קעמפ איז דא פינעף זעקס זיבן הונדערט קינדערלעך, ברוך השם איך הער צעהלים איז אונטערגעגאנגען, כ'האב הנאה, כ'האב געווארענט אייביג. איז די זעלבע דא אין אלע מקוואות, טוט זיך דארט אפ און זיי מאכן גרויס געלט פרייטאג נאכמיטאג, קיין משגיח איז נישט שייך, ס'זאל זיין קיינער קען נישט יענעם מ'ווייסט נישט ווער יענער איז, ווידיאוס וויל מען דאך נישט אריינלייגן ווייל ס'הייסט מסירה, אודאי היינט לייגן זיי שוין אריין ווייל ס'איז שוין אביסל אנדערש, כ'האב באקומען אויכעט א גרויסע ידיעה פון ארץ ישראל, אין די דריי חשובסטע מקוואות אין ירושלים האט מען אריינגעלייגט ווידיאוס, ס'נאר דא א פראבלעם אז די רבנים גייען עס וואטשן, אבער על כל פנים אזוי האט אויסגעזען אלע מקוואות, סאו ווי מעג די פרוי גיין אין א יונגל מקווה? זי כאפט נישט אז אין א מקווה זיי ווייקן זיך שעות מענטשן איז דא אזוי צוואנציג פראצענט איז דא מי העיר און צוואנציג פראצענט איז דא קטנים איז פערציג פראצענט און די איבריגע זעכציג פראצענט איז פול מיט זרע לבטלה עניוועי זי איז געגאנגען זי האט געכאפט א טבילה זי האט זיך אונטערגעטינקען שבת אינדערפרי איז עס ארויסגעקומען און די רב האט געהאט שברי לב פון דעם ווייל ער האט דאך נישט געהעריג קיין משגיח. ס'איז שוין געווען לאנסא אין באלא, פרעגט מיך דער רב צו איך צו די מקווה כשר צו נישט, זאג איך אים ר' איד ר' איד, לאמיר אנהייבן פון א', א מקווה האט נאר איין פסול סילון הכפוף, ס'איז לא נעשה לקבלה, קענסט עס רואיג מתיר זיין אויב ס'איז טבילה שעברה, איך האב אבער אנדערע פראבלעמען, ווער האט אנגעפילט די מקווה, ווער האט געזעהן אז ס'איז געווען טרוקן? פארוואס ער האט אנגעפילט די מי גשמים. קיצער ער זאגט מיר איך בעט אייך א טובה קומט ארויס איך זעה עס איז גרויסע צרות קומט ארויס ווייל איך פיל זייער ריספאנסיבל. און וואס איז געווען דער סוף איך קום ארויס טרעף איך דעם מענעדזשער די מענעדזשער שיקט מיך צום דזשעניטער די דזשעניטער שיקט מיך צום גוי דער גוי זאגט אז מען האט אים געזאגט מאיאנא דאס הייסט מארגן גייען קומען די קינדער און ס'מוז שוין זיין א מקווה האט דער גוי גענומען א שלויך ער האט עס אריינגעלייגט גראד אין די מקווה און האט אנגעפילט די מקווה, נו פארשטייט זיך אז מ'פילט אן די מקווה, האט זיך שוין אנגעפילט די בור אויכעט, און ס'איז געווען אלעס א פסל'ע מקווה דאורייתא, פסול דאורייתא, ווייל ס'האט אפילו נישט געהאט קיין המשכה, ס'איז געגאנגען גראד פון שלויך אריין אינטו די מקווה. שוין, זאג איך פארן רב יעצט הייבסטו שוין אן צו פארשטיין וואס דא גייט פאר, איז די זעלבע אויך איז אין אלע אנדערע מקווה'ס, דער רב ווייסט לכתחילה אז דא קומען דאך נאר קינדער, ס'איז נאר געמאכט בעסיקלי פאר סעקס, פאר זנות, מ'זאל זיך קענען אינדזשויען מיט די קינדער. דעטס אלל איטס מעיד פאר. כ'זעה נישט קיין אנדערן ריזען פארוואס א קינד דארף האבן א מקווה. סאו ס'איז געמאכט מ'זאל זיך אינדזשויען. נו, אויב ס'איז געמאכט מ'זאל זיך סתם אזוי דזשאסט אינדזשוי, דזשאסט פאר די פאן אוו איט, דארף מען דאך נישט קיין משגיח. דאס אז א פרוי זאל זיך גיין אליינס טובל'ען און מיטנעמען א חבר'טע, דאס איז איר נישט בייגעפאלן. כ'האב אויך גערעדט דעמאלטס מיט די חבר'טע, כ'האב איר געפרעגט וואס האסטו געקוקט ווען די פרוי האט זיך געטובל'ט? זיי מיר מסביר וואס איז געווען דיין אויפגאבע צו קוקן? פון אלעמען האט זי געטראכט אבער זי האט נישט געטראכט אז זי דארף זען אז דער גאנצער גוף און די האר מוז זיין אונטערן וואסער. און ס'איז גראדע געווען א מידל עידזשד וואמען וואס האט זיך שוין נישט אזוי אפגעשוירן געהעריג ווייל זי האט שוין נישט גענוצט א מקווה יעדעס מאל און זי האט געהאט א קאפ פול מיט האר. ס'טייטש אזוי, ווען א פרוי איז אין די צייט ווען זי האט די קינדער, די טשיילד בעירינג יערס, שערט זי זיך אפ יעדן חודש ווייל זי גייט אין מקווה יעדן חודש, יענע איז נישט געגאנגען יעדן חודש ווייל זי האט שוין נישט געהאט די וסת יעדן חודש. סאו בקיצור, האט עטס יעצט א שטיקל מושג וויאזוי ס'זעהט אויס די אלע זומער מקווה'ס. נאכדעם איז עס נישט אויסגעוואשן געהעריג די פלאר מיט אלעם, ס'קען זיין חציצות פון ווען מ'גייט, געוואקט פון די שאוער, נאכדעם האב איך איר געפרעגט וויאזוי האסטו גענומען פרייטאג צונאכטס א שאוער, ביסט געגאנגען נעמען א שאוער, וויאזוי איז צוגעגאנגען דיין חפיפה מיט די טבילה וואס דאס גייט איינס מיטן אנדערן, האט זי געזאגט ניין, זי האט זיך צוגעגרייט אינדערהיים פינעווע נאכמיטאג און זי האט געווארט ביז זי איז געגאנגען אין מקווה, פרעג איך איך וויל דיך פרעגן עפעס, וואס טוסטו אין קעמפ, פארוואס צאלט מען דיר געלט? זאגט זי אוי איך בין קעכער, ניין זי איז נישט קעכער זי איז אסיסטענט קעכער, פרעג איך האסטו געוואטשט ווען דו האסט אנגערירט אלע פליישן מיט אלע אנדערע זאכן, האסטו געוואטשט אז דיינע הענט זענען נישט געווארן שאלעדיג און פעטיג מיט אלעם, זאגט זי ניין זי האט אינגאנצן נישט געוואוסט ווייל ס'איז נישט אין דעם רוטין, נארמאל איז דא א רוטין מען גייט אין בית הטבילה ס'איז דארטן דא חפיפה און מען וואשט זיך און נאכדעם גייט מען אראפ אין מקווה, דא איז דא א ספען. זאג איך, דו ביסט נאך געגאנגען צו נאך דעם לעכט אויך? דו האסט נישט אנגעטון ווייסע הענטשוך אז זאלסט זעהן ס'זאל נישט צוקומען קיין שום חציצה? זאגט זי, ניין, ווי כ'וועל גיין מיט ווייסע הענטשוך וועט מען מיך אריינטראגן אין משוגעים הויז, און דאס זענען דאס לצנות וואס ס'גייט צו. עטס מוזט ענק אויסלערנען איין זאך, א זאך וואס ס'גייט נישט אין רוטין איז פול מיט פראבלעמען, אז ס'גייט אין רוטין איז עס כאטש אין רוטין, אז ס'גייט נישט אין רוטין איז עס פול מיט פראבלעמען, ממילא געשעהן גרויסע מכשולות. איז. זעהט עס שוין יעצט מען טאר נישט ניצען קיין זומער מקווה, ר' הערשעלע ספינקער זכר צדיק לברכה פלעגט זאגען פאר אלע פרויען, האט געזאגט פאר מיין מאמען אויך, דעמאלטס איז מען געפארען זעקס שעה אין קאנטרי האט ער איר אנגעזאגט זאלסטו אהיים קומען א וועג פון זעקס שעה און צוריק פארען זעקס שעה זאלסט קיינמאל נישט ניצען קיין זומער מקווה, דאס האט ר' הערשעלע אנגעזאגט פאר אלע פרויען און פאר מיין מאמען אויך. ס'איז געווען דעמאלטס איינער, איך וויל נישט זאגן ווער, ער האט געהאט א קאנטרי, ער געהייסן פון די חשוב'סטע אידן אין סאטמאר, און ס'האט דארטן נישט געטויגט, מיר האבן דערציילט עלטערע רבנים וואס האבן עס גענוצט, זיי האבן עס גענוצט פאר זיך, פאר פארן דאווענען, ס'האט נישט געטויגט, און אזוי האט מען געוויסט די אלע מקווה'ס אוט אוו טאון און אוט אוו סטעיט טויגן נישט, יעצט אמאל האט מען געדארפט אריינקומען פון קאנטרי זעקס שעה, איז עס געווען זייער שווער פאר א פרוי. דארף אריינקומען זעקס שעה און זי דארף צוריק פארן זעקס שעה, בפרט נאך וואס ס'געפאלט זיך מוצאי שבת ווען קומט זי אן ווען גייט זי צוריק, דארף זי מאחר זיין א טבילה האט מען געזוכט היתרים, ס'איז נישט געווען אויסגעהאלטן אבער מ'האט עס געזוכט, היינט איז דא די אלע אינגעלייט קיין עין הרע מיט די קעדילעקס און מיט די לעקסעס, איך קען אליין נישט די אלע נעמען, און מיט די שיינע קארס, א מחיה! דו פארסט אריין צו א מקווה, אדער אויף קרית יואל, אדער צו די בני יואל, אדער דו פארסט צו עני מקווה, און קענסט אפילו אריינקומען אין שטאט, ס'איז א צוויי צוויי אהאלב שעה דרייוו, ביינאכט, און נאכדעם גייסטו אויס אין דעם אייזקרים סטאר מיט דיין ווייב נאכדעם וואס זי איז געגאנגען צו טבילה, און דו האסט צוויי צוויי אהאלב שעה צו באמת צו האבן א קירוב. מיט דיין פרוי. דער הייליגער רמב"ן זאגט שאר כסותה ועונה האט דער רבי געטייטשט אין חדר שאר מיינט מען די עסן, כסותה מיינט מען די אנטון, און עונה מיינט מען תשמיש. דער הייליגער רמב"ן קריגט זיך מיט דעם, ער זאגט נישט דא אזא מין זאך ווי תשמיש פאר דעם וואס מען מאכט חיבוק ונישוק און פאר מען קומט נאנט צו איינער צום צווייטן, מען מוז נישט מאכן חיבוק ונישוק אין די קאר, קען זיין אז ס'קומען צו צו זרע לבטלה, אבער דו קענסט צוקומען צו א קירוב הדעת קענסט רעדן פון ליבע, פון שיינע זאכן, פון איידלע זאכן, און ממילא וועסט טון די מינע זאכן, וועסט דיך רעדן פון שיינע און פון איידלע זאכן, דעמאלטס וועסט צוקומען, אדער אזוי ווי מען זאגט זיין בקירוב בשר מיט דיין פרוי, עונה, דאס איז דער חלק פון עונה, נישט סתם שטופסט אריין אין איר, ענדיגסט און דו לויפסט אוועק. איך האלט אז די וויינשטיין איז איינע פון די זאכן, וויאזוי איך פארשטיי פון איבעראל איז, האט געהאט גערע תקנות, און ס'איז א חרבן עולם. ס'איז נישט פאר די היינטיגע פרויען. כ'רעד דערפון א גאנצע אריכות אויף אן אנדערן קעסטל. מ'קען דאס נישט טון. און זיי זאגן נאך מ'זאל קומען אין זומער זאל מען שוויצן אז ס'זאל נישט דויערן צו לאנג די תשמיש. שטעל דיר פאר א מאן קומט צו דיר צו און ער שטינקט צו זומער. דאס איז א וועג פון עונה? דאס האט דער אייבישטער געמיינט? מיט דעם טוט זיך א מענטש בארואיגן די תאוות אין די יונגע יארן? באלאוני! דאס איז א שביל היחיד וואס איז געמאכט פאר גאר גרויסע צדיקים. און איך בין אויך נישט זיכער. איך זאג ענק יעצט א פאזיטיוו סטעיטמענט, איך בין נישט זיכער אז די אלע וואס זענען דורכגעפאלן אזוי ווי לעיזער בערלאנד וואס ער איז אן אמת'ע עובד השם געווען, און אזוי ווי די אלע רעבעס וואס אונז האמיר יעצט געכאפט, אין צפת איז געווען דער גרויסער רב וואס מ'האט אים געכאפט אז ער האט געטון כל עבירה שבתורה מיט אשת איש און זיין פרוי האט עס געזען, יעצט סוט ער פון די תפיסה, סוט ער די ישיבה, ווייל ער האט קיינמאל נישט באקומען קיין פענשען פעי, און ער האט קיינמאל נישט באקומען קיין וועקעישען.

איז אז ער וויל טשענדזשען יעצט אויף דער עלטער קען מען נישט די ווייב וועט פרעגן העי וואס איז געשעהן ביסט געווארן א חזר? ביי די באלעבאטים איז דאס נישט דא אונז האמיר געוואוינט ווען מ'האט געוואלט ווען ס'איז געווען ריין פארשטייט זיך און ווען ס'איז געווען ביינאכט אבער מ'האט ווען מ'האט געפילט אז מ'דארף עס האבן האט מען עס געהאט. ביי אונז ארבעט גאר פארקערט די ווייבער פרעגט וואס איז געשעהן וואס דארפסט שוין אזוי ווייניג וואס איז געשעהן יעצט מיט דיר? זעמיר זיי מסביר דער חובות הלבבות ברענגט קוק מיין קינד דער מאגן ארבעט שוין נישט ווי אמאל, די אלע אנדערע זאכן פונעם גוף ארבעט נישט ווי אמאל, דארפסט דיך אנהייבן צו בארעכענען, דו ווערסט עלטער, אונז זעען מיר דאס די גאנצע צייט, אונז ווערן מיר עלטער. יעצט איז דא פונעם חזון איש איז דא א בריוו אגרות א', דאס טייטשט חובת הבעל לאשתו בשנה ראשונה, ער רעדט דא פון שנה ראשונה, אבער. ס'איז נישט נאר דעם ערשטן יאר, דאס איז די ערשטע פאר יאר ווען ס'איז דא אהבה ואחווה שלום ורעות, זאגט ער אזוי, שטייט נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח, חובה, דאס איז א חוב. כיצד משמחו טבע שלו להתענג על חינה בעיניו, די טבע פון א אידישע טאכטער אז זי האט הנאה אויב דער מאן געפינט אין זיינע אויגן חן אויף די פרוי, דעט מינס הי רילי לאווס היז ווייף, הי קעירס אבאוט האר,

ד מדבר, יעצט גייען זיי נישט מאכן תשמיש ס'זאל זיין ריצוי, און אויכעט ער זאגט ולא בשנה ראשונה, דעמאלטס מוז מען אסאך מער מאכן ריצוי, מ'מיינט נישט אז נאך שנה ראשונה קען מען קומען פארשטונקענערהייט צו דעם ווייב ווען ס'איז א הייסער טאג און ס'איז אַכציק דעגריס און מ'געט א קום און מ'זיפערט זיך אויף דעם זיפער און מ'לויפט נאכדעם אוועק, נא איטס נאט גאנא ווארק. אז זאגט ער ולא בשנה ראשונה שצריך להשתדל האחדות, דעמאלס דארף מען משתדל זיין ס'זאל זיין אן אחדות, שזה כוונת היצירה, דאס איז די כוונה פון באשעפער וואס האט באשאפן די וועלט והיו לבשר אחד ואמרו שכינה שרויה, דאס האט דער חזון איש ספעסיפייד דווקא שנה ראשונה, ווייל נאך שנה ראשונה שטייט אין חינוך דארף יעדע פרוי זיין צום מענטש ווי א פרעמדער, ע ע ע ס. ער האט נישט גארנישט מיט איר, ער האט מיט זיין ווייב. איז די למעשה געקומען אמאל א איד צום חזון איש און האט אים געזאגט, ס'ווערט געברענגט אין די מעשה פון חזון איש און ער האט געזאגט ער קען נישט גיין אין די גאס אין בני ברק, יעדע פרוי אראוזט אים, ער מוז זיך אויסדרייען, מוז קוקן און ער קריגט א קישוי אבר, ער איז משוגע. זאגט אים די חזון איש האסט נישט אויפגעפירט זיך געהעריג שנה ראשונה, ווייל אין חינוך שטייט אז נאך שנה ראשונה איז א. א פרעמדע פרוי ווייט פון דיר, דו האסט נישט מיט איר גארנישט, זי געפינט נישט קיין חן ביי דיר. האט ער געזאגט דעם חזון איש טאקע אמת, האט זיך געפירט מיט גרויסע חומרות מיט אלעם, פרעגט ער דעם חזון איש נו וואס זאל איך יעצט טון? זאגט ער מאכט יעצט שנה ראשונה, יעדעס יאר ווען דו פילסט זיך נישט גענוג נאנט צו דיין ווייב קענסטו מאכן שנה ראשונה. און דער איד האט געמאכט שנה ראשונה, און ער האט זיך אריינגעלייגט אין וועלן פארשטיין אזוי ווי דער חינוך זאגט וואס זיין ווייב האט ליב און וואס ס'געפעלט איר, און ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין וואס א פרוי איז אלל עבאוט, ממילא איז ער געווארן נארמאל, אבער דאס א גאנץ לעבן דארף זיין שנה ראשונה. יעצט זאגט ער לפעמים מתייחס בכבוד והדרת דרך ארץ מראה חסרון קירוב. דאס אז מען גיבט אפ כבוד און דרך ארץ ווייזט זייער אסאך מאל א חיסרון פון קירוב, ס'איז נישט אז איך בין דו, דו ביסט מיך, איך האב דיך ליב, דו האסט מיך ליב, אונז זעמער איינס, ווייט דערפון. איך בין דער קעניג דער בעל הבית וצריך להתייחס ביחוס יותר קרוב אשר יחוס מכובד לא ימצא לו מקום, מען דארף זיך אסאך מער מתייחס זיין מיט אז מען זאל קומען נאנט איינער צום צווייטן ווי איידערש מען זאל דעם כבוד וואס דאס טרעפט זיך נישט קיין פלאץ, ובדיחות וקלות יותר אהוב מכבוד מכבוד ראש והדרת כבוד, ס'איז אסאך בעסער ווערטלעך און גרינגקייט, קלות, אפילו מען רעדט אמאל נישט קיין ניבול פה חלילה, אבער ליבשאפט איז מער וויכטיג ביים אייבערשטן מער וויפיל די מ'איז א פירער א ראש און מען מוז אים אפגעבן כבוד, וצריך להתאמץ להתנהג באופן יותר מקרב און מען דארף זיך. פירן א גאנץ לעבן מער אז מען זאל זיין נאנט איינער צום אנדערן, אי כיחוס יד ימין לשמאל שאינה דבר חציצה אלא עצם, אזוי ווי א רעכטע האנט מיט א לינקע האנט וואס האט נישט קיין שום חציצה נאר דער גוף אליינס. יעצט זאגט ער אין לדבר בלשון נוכחות אלא בלשון נוכחי, עס מיינט אזוי, מיר האבן געזאגט, איך האב אייך געזאגט, העי דאס איז דיין ווייב, זאג איך האב געזאגט, איך האב דיר געזאגט. סטאפ די גארביטש. נאכדעם זאגט ער ווייטער להודיע ביציאה לאן הולך, פאר ער גייט ארויס זאל ער זיך מיט איר דורכרעדן, זאגן איך גיי יעצט אהין, גיי אהער, ס'וועט דויערן אזוי לאנג, ובשיבה, זאל ווען ער קומט צוריק זאל ער זאגן מה עשה וואס ער האט געטון וכיוצא בו בדברים קטנים, ובדברי חיזוק לשמח לב, וצריך לבקש רחמים מען דארף נאך בעטן רחמים ביים אייבערשטן כמו שאמרו, אזוי ווי די חזל זאגן בכל דרכיך דעהו אז מיט אלע וועגן דארף מען דעם אייבערשטן ווי מען זאגט. צו וויסן וואס דער אייבערשטער וויל יעצט. בפרט נאך ס'קומט יעצט א זומער אונז לעבן מיר דאך מיט פרישות, הע הע יעצט ווייסט אונז לעבן מיט אזא מין פרישות מ'שיקט ארויס דאס ווייב, די אמאליגע צדיקים האבן נישט אזוי געלעבט, הע הע משבת לשבת מ'שיקט ארויס דאס ווייב, מ'וואוינט אפילו נישט מיט איין הויז מיט איר, פארוואס שיקט נישט דער אייבערשטער משיח'ן ס'איז דאך מורא'דיגע זאכן, פארוואס שיקט ער נישט משיח'ן, איך וועל אייך זאגן פארוואס, ס'איז זייער פשוט הע הע הע. ער זיצט און זינדיגט דא און זי זיצט און זינדיגט דארט. יעצט דער חזון איש זאגט נאך א זאך, ער זאגט ס'שטייט ושמח את אשתו, ער איז מחויב משמח צו זיין די פרוי, זאגט ער כוונתו שהשחרור מלצאת לצבא ער איז פריי און ער זאל נישט ארויסגיין אין מיליטער און מכל התחייבות לעזור כדי ער זאל איר קענען העלפן לאמץ המלחמתי ער זאל קענען זייער מלחמה ווי מ'זאגט קודם שטעלן אויפן פלאץ זאגט ער און ממילא דאס איז א זכות וואס דאס בלייבט נישט נאר שנה ראשונה נאר דאס בלייבט אויפן גאנצן לעבן. און זאגט ער א מורא'דיגן געדאנק אז ס'דא צוויי פרשיות פון יוצא מלחמה, אין פרשת שופטים איז דא איין פרשה אין פרשת כי תצא איז דא א צווייטע, אין פרשת שופטים שטייט ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה, ער איז א חתן געווארן מיט א פרוי אבער נאך נישט געהייראט, ילך וישוב לביתו זאל אהיים גיין פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה, יעצט אירוסין? דאס איז קידושין מן התורה געהעריג, נאר ער האט זי נאך נישט אריינגענומען אונטער די חופה, ער איז פטור פון צו גיין ווייל כ'האב מורא אז ער וועט געהארגעט ווערן אין די מלחמה. שטייט אבער אין די משנה מסכת סוטה דף מ ג עמוד א', שטייט וחוזרין, זיי גייען יא צוריק און מספקין מים און מזון און מתקנין את הדרכים.

וואס וויל אונז די תורה דא לאזן הערן? אז טאמער דו האסט חתונה געהאט דארפסטו האבן איין זאך, די יסוד פון דיין הויז איז זאלסט דיין הויז קודם בויען. ווען די אידן זענען אריין אין מצרים שטייט איש וביתו באו, עס איז געווען זיבעציג הייזער, עס איז געווען נאר ניין און זעכציק אבער עס איז נישט קיין חילוק, און די האט מען גערעכנט למשפחותם לבית אבותם, דאס איז א גאנצע משפחה. יעצט פארוואס טאר ער נישט גיין בויען די.

ס'ווערט דא יענע בהלה, ס'איז ממש א חרבן, איך זאג נאכאמאל פארן עולם מען דארף מאכן זיכער אז ס'געשעהט נישט מער אזא זאך אז מ'פארט אין קאנטרי, דארף וואטשן די מאן אויף די פרוי און די פרוי אויפן מאן, א מקווה, זאלט איר פאלגן וואס איך זאג אייך, נאר די גרויסע מקווה'ס וואס מ'נוצט א גאנץ יאר, טאמער איז עס נישט פון די גרויסע מקווה'ס וואס מ'נוצט א גאנץ יאר איז דא מכשולות איבעראל, מיט די גרויסע שלאגן מיר זיך אויך גענוג, איר זאלט נישט מיינען איר הערט כסדר אויף מ'האט, זיך מיט דעם מקווה געשלאגן דער האט אונטערגעגעבן דער האט זיך געלאזט האבן מיר צרות מיט אלע אבער אז ס'איז נאך נישט דא א גאנץ יאר ווער עס זאל מענעדזשן איז עס אן אומגליק איר זאלט וויסן צו נוצן א מקווה אין די קאנטרי איז אזוי ווי צו נוצן א בעט טאב ס'איז גארנישט בעסער ווי א בעט טאב איר זענט א נדה דאורייתא עטס איר הארגעט אפ אייער גאנצע משפחה איר הארגעט אפ אייער אריכות ימים און אייער אושר די וועלט און די ביוטי פון אייער פעמילי הארגעט איר אפ אושר מיט אן אלף נישט מיט א עין איר הארגעט עס אפ. פאר איין מאל זומער אין קאנטרי צו נוצן א מקווה, אנשטאט אייך אויסקומען צוויי מאל צו נוצן א מקווה, און איר זאלט עס נישט טון, ס'דא אין עני פלאץ ווי איר זענט אין די קאנטרי, איז דא ביטווין פארטי פייוו מינוטס איז דא א כשר'ע מקווה, ס'פאנקטשענירט א גאנץ יאר, איר זענט אין קאנטרי קענט איר פארן אויף מאנרא, איר קענט פארן צו די בני יואל, מיר נישט קיין חילוק, מ'שלאגט זיך מיט ביידע און ביידע געבן נאך, ר' אהרן האט נאר א גרויס מויל. אבער למעשה לאזט ער אלעס פאררעכטן און מען טוט וואס מען קען און מער פון דעם קען מען נישט, און די זעלבע די אלע וואס זיי פארן אויף אנדערע פלעצער אויף לעיקוואד למשל דארט איז אויך דא מקווה א גאנץ יאר, איך וואלט נישט גענוצט די מקווה אין לעיקוואד היינט ווייס איך נישט וויאזוי ס'גייט צו נאר ס'דא איינער נתן שעכטער אן עוכר ישראל וואס האט נישט געטוישט קיינמאל קיין וואסער יארן פרויען האבן מפיל געווען פון די מקווה און אויסער דעם האט עס אן אייזערנעם צינור און ס'האט אלע טייערע און ער האט מיר אמאל געזאגט ווער ס'זאגט אז אן אייזערנע צינור איז מעכב די כשרות פון א מקווה איז א אפיקורס, זאג איך אים אויב אזוי איז דער נודע ביהודה רחמנא ליצלן געווען אן אפיקורס ווייל ער האט א גאנץ אריכות אז ס'מוז זיין דווקא געמאכט לשמש את הקרקע און נאכדעם איז דא אנדערע אחרונים וואס זיי טענה'ן אז דווקא לשמש את הקרקע העלפט עס נישט מוציא צו זיין פון די טומאה און אונזער הייליגער רבי זכרונו לברכה איז אויך מסתם חס ושלום געווען אן אפיקורס ווייל ער ברענגט צו א מהר"ם שיק אין די תשובה אז מ'זאל נישט נוצן קיין אייזערנע צינורות. ס'טאקע וועגן דעם ווייל ס'דא א גאנצע מחלוקת אין די ראשונים און די אחרונים, ס'איז א גאנצע סוגיא, ס'הייסט אביק שבמרחץ, דאס אדורכצוגיין קען דויערן א האלב יאר, ס'איז זייער זייער א לאנגע אריכות, און ער האט אפגע'פסק'נט יענער ווערט אן אפיקורס, פארשטייסט? דאס איז די קאלטקייט פון די ליטווישע, זענען מיטגעקומען מיט אפאר חומרות פונעם ווילנער גאון, און אויסער דעם איז אלעס מותר, און נאכדעם האבן זיי ישן און יא לאשען און באשען, א משוגענע חברה, זאלט נישט נוצן זייערס א מקווה איי דאונט טראסט דעם עניטינג. און נאכדעם זאלט איר וויסן נאך א זאך, יעדעס יאר ווארן איך, ס'איז דא פרויען וואס ברענגען נישט מיט אריינצולייגן די לענזעס, די, איר ווייסט וועלכע לענזעס איך מיין, און זיי נוצן אין די מקווה, איז דא אזא גרויסע וואסער פון די זאך ווי מ'לייגט אריין די לענזעס, אזא ספעשל, אזא ספעשל מעדיקל קעמיקל זאך. למעשה, ס'האט מיר געשריבן עטליכע דאקטוירים, איך האב עס ארויפגעלייגט שוין אין הונדערטער מקוואות, אז דו נוצט דיין חבר'טעס וואסער אריינצולייגן דיינע לענזעס קענסטו ווערן בלינד. פארוואס גיי איך יעצט נישט אריין? איך זאג ענק קלאר, ברענג עס מיט, און ווען נישט זאלסטו נישט נוצן יענץ. אויסער דעם איז עס א גרויסע פראבלעם אז דו גייסט מיט די לענזעס אין די מקווה, איז קען חלילה געשען אז דו זאלסט פארגעסן אויך, און ביסט דיך טובל דערמיט. יעצט די אלע היידזשין זאכן, היגיענישע זאכן, האסטו נישט אין אפסטעיט, און דערמאנסט זיך אין די מקוה, אוי איך האב נישט מיטגעברענגט די וואס איך לייג אריין די לענזעס, און וואס גייסטו דעמאלטס טוהן? רבותי דאזענט פעי, ימי שנתינו והם שבעים שנה, אין די קאנטרי פארט מען פון ווען מען גייט אין מקוה לאמיר זאגן פון די צוואנציג ביז די פערציג, יא? און סקומט נישט אויס יעדעס מאל אז מען זאל מוזן גיין אין מקוה זומער ווען די ביסט ארויסגעפארן, ווייל אמאל מאכט זיך אז די פארסט ארויס נאכדעם ווען די האסט

איך וויל ענק עפעס זאגן, באמת טאר מען נישט עסן די טשיקנס און די בהמות אויך נישט, ס'איז פונקט אזוי נישט כשר, נאר ביי די טשיקנס און די בהמות האסטו דאך נישט קיין ברירה, נו וואס כ'על הייסן דער עולם זאל אויפהערן צו עסן, לא תהו בראה לשבת יצרה, דער אייבערשטער האט דאך געמאכט מען זאל עסן, איז וואר? אן א עסן לעבט מען נישט, אבער למעשה די מקווה קענסטו טון על צד היותר טוב, און אז די ווילסט נישט גיין למשל אין מאנרא, די ווילסט נישט מען זאל זעהן ווער די ביסט, קענסט אריינפארן ביז מאנסי, אין מאנסי איז שוין היינט ביידע מקווה'ס כשר, אפילו דער מאטעלע וואס האט געהאט א פסל'ע מקווה דרייסיג יאר און האט עס נישט געוואלט פארעכטן בסוף האט ער עס געמוזט פארעכט ווייל איך האב ארום געשריבן בריוון פאר אלע מורה הוראות און מען האט אים באפאלן און מען האט געבויט א נייע מקווה האט אריינגעלייגט צוויי מיליאן דאלער פארוואס ווייל נחום ראזענבערג איז משוגע ווען דאס זאל זיין אמת פיגער איט אוט יורסעלף וואלט דער איד אריינגעלייגט צוויי מיליאן דאלער ער האט דאך אוועקגעמאכט יעדן איינעם מיט לצנות. רב נחום ראזנבערג האט ער מורא געהאט פארוואס אז ס'איז געווען א עדות אז ר' משה ניישלאס האט געזאגט אז ווען מ'ענדיגט די נייע מקווה גייט ער זאגן ר' מאטעלע מוז בויען א נייע מקווה, איי פארוואס האט ער נישט געקענט דעמאלטס זאגן גארנישט, ער איז אליין געווען פארלוירן. ווען ער וואלט נישט געווען דער רב המכשיר אויף די מקווה, פארשטיי איך ער זאגט צו יענעמס מקווה פסול, אבער קען דאך נישט זאגן אויף זיין ארבעט דרייסיג יאר אז ס'איז געווען פסול אלע יארן ווייל ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'האט עס געבויעט, ס'איז דאך געדארפט ווערן נאכפרעגן. איך בין דרייסיג יאר שפעטער געוואויר געווארן ווייל יענער האט נאך געלעבט. סא רבותי זאלטס וויסן, פארטס צו א גרויסע שטאטישע מקווה וואס איז אפן א גאנץ יאר, זוכטס נישט קיין התירא, כ'האב געהאט אין קאניאנגע לעיק, ער הייסט שוין גאנץ א פרומער, דער זווילער רבי, ער לאזט עס אריין די לעצטע מינוט מיט א צינור וואס איז פול מיט חקיקות, כ'האב אים געזאגט, כ'האב אים געזאגט איך ווייס נישט וויאזוי איר קענט האבן אזא מקווה ס'זאל זיין כשר, האט ער מיך מער נישט גענומען, ער האט עס פאראכטן, מער האט ער מיך קיינמאל נישט גענומען. כאטש איך האב געבויעט די מקווה אין יוניאן סיטי, און יעצט מאכן זיי נאך די זעלבע צינורות וואס איך האב געמאכט פאר די מענער, זאג איך זיי ניין טוטס דאס נישט, מען קען גיסן סימענט פון אויבן ביז אראפ, איך האב געגאסן צענליגע מענער מקווה'ס מיט צימענט, איך מאך דערפון א באקס צוועלף אינטשעס ביי צוועלף אינטשעס, איך לייג אריין א סיקס אינטש פייפ אינמיטן, און איך פיל עס אן מיט אייזן בעטאן ביז ארויף ס'זאל נישט קראכן, און נאכדעם וואס מען האט אפגעגאסן די סימענט, די פייפ שטארט ארויס א פיס נאכדעם. העכער, און איך דריי עס ארום מיט אן אייזן וואס איך לייג אריין אין דעם פייפ פאר איך האב אים אריינגעשטעלט, און ממילא האסטו עס שוין אפגעריסן פון די סעמענט, נאך א האלבע שעה שפעטער דרייסטו אים נאכאמאל ארום, א שעה שפעטער קומט דער גרויסער טראק מיט זיין קרעין און געבט א שלעפ ארויף די גאנצע פלעסטיק פייפ, בלייבסטו מיט סעמענט. סעמענט איז דרך בנין, ס'מעג זיין חקיקות, און די גאנצע זאך קען קאסטן טויזנט, פופצן הונדערט דאלער, אויף דעם דארף מען זיך יעצט ארומשפילן מיט צנורות, איך זאג יעדן איינעם. ס'דא א סוגיא פון צינור שחקקו ולבסוף קבעו, אונז האמער אזוינפיל פראבלעמען מיט דעם צינור, צו שטייט ער כדרך קבלה צו נישט, און אפילו ווען ער שטייט נישט כדרך קבלה, איז דא שיטות אין די ראשונים אז זיי האלטן אז ס'איז פסול. איך האב א פראבלעם, איך דארף מברר זיין אזוינפיל ראשונים און זיך ארומשלאגן מיט די ראשונים און זאגן לויט דעם איז יא גוט לויט דעם נישט, איך מאך א צינור פון צעמענט און ס'איז אזוי כשר ווי די מקווה. די מקווה איז דאך אויך א כלי מיט צעמענט, נאר בתלוש איז עס נישט געווען קיין כלי, אז דארף איך דאך מיך נישט ארומשלאגן מיט קיינעם. און דא לייגט זיך אריין דער בעל דבר איבעראל, און אפילו דעם דאך מאך איך א זעקס ביי זעקס פיס דאך פון צעמענט, און האסט נישט קיין שום פראבלעם קיינמאל, האט זיך יא אויפגעהויבן די נייר זפת, נישט אויפגעהויבן, לאז ס'זאל פארן, ס'איז דאך א מקווה. סאו דאס איז א ספעשל שיעור נאר וועגן מקווה'ס, מען זאל וויסן זאלסט נישט נוצן קיין זומער מקווה'ס, ביקאז ניין אוט אוו טען עסטו זיין א נדה דאורייתא, על כל פנים לויט אסאך ראשונים זיכער, און דו האסט גארנישט אויפגעטון, און א רב האט מיך אפגעקאלט פאר א יאר, איך האב עס געזאגט איך זאל עס נישט זאגן ווייל דעמאלטס וועט מען אינגאנצן נישט גיין אין די מקווה, און ווייסטע וואס, איז אויב אזוי פאררעכט, זע איך זאל נישט האבן וואס צו זאגן, נישט איך זאל נישט זאגן ווייל איך זאל מיך זארגן אז אן אנדערער וועט נישט גיין אין מקווה. שוין, און דער אייבערשטער זאל העלפן זכות פון די מקווה, פון די טהרה, זאל יעדער אפגעהיטן ווערן פון אלעם שלעכטן, ס'זאל נישט זיין חלילה קיין עקסידענטס מיט אלע אנדערע זאכן, איך האלט מען דארף ארויסטראגן, האטס געהערט וואס איז יעצט געשען היינט אין חברון, א מיידעלע געשלאפן אויפן בעט, קיינעם נישט געבאדערט. א מיידל פון דרײַצן יאר אריינקומען אן אראבער און ער האט זי געשטאכן אויף טויט אפאר מאל און דעטס איט און די מאמע וויינט נעבעך און יעדער וויינט און ס'איז א הארץ ווייטאג פאר גאנץ כלל ישראל א יונג מיידל און ס'האט גארנישט געבאדערט קיינעם. ס'איז אויך געווען נאך א געשיסעכץ וואס מ'האט געשאסן א דרייווער א טאטן פון צען קינדער ער איז געהארגעט געווארן די פרוי איז פארוואונדעט געווארן נאך א קינד איז פארוואונדעט געווארן און ער איז א ראש ישיבה גראדע און ס'איז אויך געווען פרייטאג האט מען געוואלט שטעכן א סאלדאט און ער האט געשאסן. רבותי די זעלבע זאך קען געשען אין אלע קעמפס, די אייסיס זענען אנגערייצט, די גוים האבן אונז בכלל נישט ליב געהאט קיינמאל, מען דארף זען ס'זאל זיין מיט מאשין גאנס ארום געגעיטעד אלע קעמפס און וואטשט און די וואטשמען זאל האבן א מאשין גאן ווייל אז ער העט קומען מיט א פיסטל ער העט מאכן פאו פאו און יענער העט קומען טררררר. דאס דיר גארנישט העלפן. מען דארף זייער וואטשן, איינער קען זיך אריינכאפן אין א קעמפ אן א מאשין גאן, ער קען זיך אריינכאפן סתם אזוי מיט א מעסער, ווייסט וויפיל קינדער מען קען אפ'הרג'ענען אין א קעמפ? און דאס אלעס איז אן עונש ווייל עס איז געווען די מעשה אין די קעמפ פאר צוויי יאר וואס א חזיר האט זיך אריינגעכאפט און ער האט געשטאכן מיט זיין אבר, ביים אייבערשטן נישט קיין חילוק צו דו נעמסט א מענטש און דו נעמסט א אייזערנע מעסער און דו שטעכסט אריין און דו הרג'סט אים אפ, צו דו נעמסט די ערוה וואס דאס איז געמאכט פון פלייש און דו שטופסט עס אריין יענעם אין אחור וואס דאס איז אויכעט כריתות, דאס האסטו אים אויכעט אפגעהארגעט. ס'איז נישט קיין שום חילוק צו ס'איז אן ערוה פון פלייש צו ס'איז אן ערוה פון אן אייזן. וועגן דעם אין א מקווה טאר מען נישט נוצן אייזן, ווייל אייזן נוצט מען צו הרג'נען מענטשן, איז עס מקבל טומאה. סאו פארן אייבערשטן דאס איז נישט קיין חילוק און פאר אונז אויך נישט, די באדעם ליין איז דאס איז ביידע פיינט און נמאס פארן אייבערשטן, סאו געטס אבאכט אויף די קעמפס און ס'זאל זיין געהעריגע שמירה און ס'זאל זיין א גאנצע נאכט זאלן זיך ארום גיין מענטשן, מ'האט מיך יעצט גערופן זאליקא האט געקויפט א נייע קעמפ האט מען מיך גערופן כ'זאל קומען קוקן ווייל מ'האט געלייגט אינגאנצן וואלד פול מיט די ווידיאוס, האב איך געזאגט אז עטס רופטס מיר אך ווייס איך אז עטס האטס גוט געמאכט. איך דארף שוין נישט גיין, איך בין א פארנומענער מענטש. אבער איין זאך וויל איך אייך זאגן, ס'דארף זיין די גאנצע צייט איבעראל ווידיאוס, נישט נאר קעגן חזירים, נאר קעגן רוצחים. זעסט עפעס דרייט זיך איינער אין קעמפ, ס'טויג עפעס נישט. און איך האלט אויך, למשל וויזשניץ האט, אז אלע ארבעטארערס, די גוים און די גויטעס, האבן אן אנדער פלאץ אין א באנק, זיי זענען בכלל נישט אן פרעמיסעס. ס'אזוי אויסגעקומען, זיי האבן געקויפט א בילדינג. איך האלט אלע קעמפס דארפן דאס האבן. א גוי קען אינמיטן די נאכט זיך נעמען שפאצירן הרג'ט אפ א קינד, וואו ווארים איז דא דען? רבותי אונז זעמער אין געפארן, מען זוכט אונזער בלוט, און מען דארף זייער אבאכט געבן אויפן סעיפטי פון די קינדער. יעצט האטס אלע א גוטן און א פרייליכן א לעכטיגן זומער, דאס איז נאר פאר אן עמורדזשענסי ווען קדושתן של ישראל.